אוי רייס אפ! דא גיימער אריבער צו דף כ"ב עמוד ב'. איז ביז דערווייל אינעם היינטיגן שיעור האמער געהאט צוויי קשיות אויף רבי אבהו, איינס וויאזוי מעג מען הנאה האבן פון גיד הנשה, און צוויי וויאזוי מעג מען הנאה האבן פון דם. די תירוץ אויף גיד הנשה איז געווען אז ס'איז מותר געווארן בכלל נבילה, און די תירוץ אויף דם אז די תורה האט עס בפירוש מתיר געווען מיט כמים. פרעגט די גמרא ולחזקיה דער אמורא חזקיה וואס ער האלט אז ווען ס'שטייט סתם אזוי לא תאכל און ס'שטייט נישט לא יאכל מיינט עס נאר א איסור אכילה און נישט קיין איסור הנאה למאי הלכתא איתקש דם למים פארוואס האט די תורה געדארפט מקיש זיין על ארץ תשפכנו כמים די תורה האט געדארפט זאגן על ארץ תשפכנו און איך ווייס אליין אז מען מעג הנאה האבן דערפון ווייל ס'שטייט דאך נאר לא תאכל דם טאר מען עס נישט עסן אבער הנאה האבן מעג מען יא און רשי רעדט אויס אז די אלע אנדערע קשיות וואס האבן מיר געהאט אינעם פאריגן שיעור קען מען נישט פרעגן אויף חזקיה למשל מען קען נישט פרעגן אויף חזקיה, פארוואס האט די תורה געדארפט מתיר זיין א נבילה אז מען מעג עס געבן פאר א גוי און מען מעג הנאה האבן דערפון, ס'שטייט דאך נאר לא תאכלו כל נבילה וואס לויט חזקיה איז עס סיי ווי מותר בהנאה, ווייל חזקיה קען ענטפערן, איך האלט ווי ר' יהודה אז די תורה האט נאר געוואלט דא ארויסברענגען די דברים ככתבם, נישט מתיר זיין די הנאה, די תורה האט געוואלט זאגן אז מען מוז עס געבן פאר א גר תושב דווקא בחינם און פאר א גוי דווקא פאר געלט, דאס האט די תורה געוואלט ארויסברענגען מלגר אשר בשעריך תתננה או מכור לנכרי, נישט אז ס'איז מותר בהנאה, דאס אז ס'איז מותר בהנאה ווייס איך אליינס. רשי לייגט צו אז חזקיה קען גיין ווי רבי מאיר אויכעט און זאגן אז פארדעם האט די תורה געשריבן לגר אשר בשעריך תתננה צו זאגן אז טאמער ס'איז דא א גר תושב מיט א גוי, דארף מען ענדערש מקדים זיין קודם דעם גר פאר דעם גוי, אזוי ווי רבי מאיר האט דאך אויבן געזאגט אז פאר דעם שטייט או מכור לנכרי מען דארף מקדים זיין דעם גר און ערשט נאכדעם ס'נישט דא קיין גר געבט מען עס פאר א גוי, אבער באמת אונז האמיר שוין געלערנט אינעם פאריגן שיעור די שיטה פון תוספות האמיר שוין אויסגעשמועסט אז מען קען נישט אזוי זאגן אז חזקיה זאל אויסקומען ווי רבי מאיר, ווייל לויט רבי מאיר וואלט איך שוין געוואוסט דאס פון א סברה, אפילו ווען די תורה האט נישט געשריבן לגר אשר בשעריך תתננה, וואלט איך אליינס געוואוסט אז מען דארף מקדים זיין א גר פאר א גוי. און אויב אזוי לויט ר' מאיר מוז מען יא זאגן אז די סיבה פארוואס די תורה האט געשריבן די גאנצע פסוק איז טאקע וועגן דעם מתיר צו זיין בהנאה, ווייל אלע אנדערע איסורים פון די תורה איז יא אסור בהנאה על כל פנים חזקיה קען נישט גיין ווי ר' מאיר לויט תוספות און ער וועט מוזן זאגן איך האלט ווי ר' יודא אז די פסוק איז געקומען לדברים ככתבם. און אונז וועמיר צולייגן דא נאך א זאך מען קען אויך נישט פרעגן לויט חזקיה פארוואס האט די תורה געדארפט שרייבן לכלב תשליכון אותו וואס פון דעם איז משמע, אותו אתה משליך לכלב אבער אנדערע איסורים פון די תורה טאר מען נישט קיין הנאה האבן, וואס לויט חזקיה מעג מען דאך יא הנאה האבן פון אנדערע איסורים, ווייל ער קען ענטפערן די זעלבע זאך וואס די גמרא האט אויבן געזאגט, אז אותו אתה משליך לכלב, אי אתה משליך לכלב חולין שנשחטו בעזרה, ס'קומט נאר אסר'ן בהנאה נאר חולין שנשחטו בעזרה אבער נישט אלע אנדערע איסורים פון די תורה. על כל פנים, אבער דא די קשיא איז יא שווער אויף חזקיה, פארוואס האט די תורה געדארפט שרייבן תשפכנו כמים, גאנץ גוט לויט רבי אבהו, וואס סתם אזוי וואלט עס געדארפט אסור זיין בהנאה, האט דאך די תורה געדארפט יעצט מתיר זיין כמים אז ס'איז מותר בהנאה, אבער לויט חזקיה, אז וויבאלד ס'שטייט לא תאכל דם מיינט דאך סייווי אז ס'איז נאר אסור באכילה אבער בהנאה מעג מען פעלט דאך נישט אויס די לימוד כמים, ענטפערט די גמרא לכדרבי חייא בר אבא, ער דארף עס האבן פאר די דין פון רבי חייא בר אבא דאמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן האט מען דאך שוין געהאט אינעם פאריגן פרק מנין לדם קדשים שאינו מכשיר. וויאזוי ווייס איך אז דם פון קדשים טאמער ס'מאכט נאס א עסנווארג ווערט עס נישט מכשיר לקבל טומאה כאטשיג דם איז דאך איינע פון די ז' משקים וואס איז יא מכשיר לקבל טומאה אבער טאמער ס'איז פון קדשים איז עס נישט מכשיר שנאמר וואס שטייט אין פסוק לא תאכלנו על הארץ תשפכנו כמים דם שנשפך כמים מכשיר אזא מין בלוט וואס איז דומה צו מים אז ס'ווערט געגאסן אויף דער ערד דאס איז דם פון חולין וואס מ'קען אויסגיסן אזא איינער האט א דין ווי מים אז ער איז מכשיר לקבל טומאה שאינו נשפך כמים דם פון קדשים וואס מען קען נישט אויסגיסן אויף די ערד ווי וואסער וואס ס'איז דאך א מצוה מ'זאל מקבל זיין די דם אין א כלי און שפריצן אויפן מזבח אינו מכשיר אזא דם איז נישט מכשיר א אוכל לקבל טומאה פרעגט די גמרא יעצט א דריטע קשיא אויף רבי אבהו והרי אבר מן החי אז מען שניידט אראפ א אבר פון א לעבעדיגע בהמה דכתיב וואס שטייט דאך אין פסוק אין פרשת ראה לא תאכל הנפש עם הבשר מען טאר נישט עסן ווען די פלייש איז נאך צוזאמען מיט די נפש דאס מיינט ווען ס'לעבט דאס מיינט אבר מן החי און אפילו ווען מען שעכט נאכדעם די בהמה העלפט עס שוין נישט די אבר בלייבט אלץ אסור. און באמת איז דער איסור נישט נאר פאר א איד, אפילו פאר א גוי, דאס איז איינע פון די ז' מצוות וואס דער אייבערשטער האט געווארנט די בני נח אך בשר בנפשו דמו לא תאכלו, און לויט רבי אבהו אז ס'שטייט לא תאכל מיינט דאך עס אז ס'איז אויכעט אסור בהנאה, ותניא מיר האבן געלערנט אין א ברייתא רבי נתן אומר דער תנא זאגט מנין שלא יושיט אדם כוס יין לנזיר, ער כאפט אן א דוגמא אז א מענטש טאר נישט. העלפן פאר א מענטש טון א איסור, למשל ער געבט פאר א נזיר א גלעזל וויין וואס ער טאר דאך דאס נישט טרינקען, און נאך מער ואבר מן החי לבני נח, ער טאר נישט געבן אבר מן החי אפילו פאר א גוי, ווייל דאס איז דאך פון די שבע מצוות, וויאזוי ווייס איך אז מען טאר נישט העלפן א מענטש טון א עבירה, תלמוד לומר וואס שטייט אין פרשת קדושים ולפני עיוור לא תתן מכשול, אז דו טארסט נישט מכשיל זיין א מענטש וואס איז בלינד ווען ער וויל טון א איסור טארסטו אים נישט העלפן מכשיל זיין, איז דאך משמע אז אבר מן החי טאר מען נישט געבן נאר פאר א איד אדער א גוי ווייל זיי זענען מצווה אויף דעם און ס'איז דא לפני עיוור, הא לכלבים שרי. אבער אז א מענטש האט א הונט מעג ער עס געבן פאר זיין הונט, ווייל דער הונט איז דאך נישט מחיוב במצוות, איז דאך משמע פון דעם אז אבר מן החי איז מותר בהנאה, ווייל אויב ס'איז אמת אז ס'איז אסור בהנאה וואלט דאך געדארפט שטיין א גרעסערע חידוש אז אפילו פאר א הונט טאר מען אויך נישט געבן, נישט נאר אלץ לפני עיוור לא תתן מכשול, פשוט ווייל מ'טאר נישט הנאה האבן דערפון, און אוודאי נישט פאר א גוי וואס האט צוויי זאכן סיי דו האסט הנאה און סיי ביסט עובר אויף לפני עיוור, איז דאך א קשיא אויף רבי אבהו, מ'זעהט אז מ'מעג יא הנאה האבן פון אבר מן החי, ענטפערט די גמרא שאני אבר מן החי דאיתקש לדם, די תורה האט עס מקיש געווען צו דם, דכתיב שטייט רק חזק לבלתי אכול הדם כי הדם הוא הנפש, דאס איז די אנפאנג פונעם פסוק דאס איז אין פרשת ראה דברים י ב פסוק כ ג, און גלייך נעבן דעם שטייט ולא תאכל הנפש עם הבשר וואס דאס מיינט אז מען טאר נישט עסן איבר מן החי, פארוואס האט די תורה צאמגעשטעלט די צוויי דינים איינס נעבן די אנדערע, קודם אז מען טאר נישט עסן דם, און נאכדעם אז מ'טאר נישט עסן איבר מן החי האט דאך די תורה מקיש געווען אז פונקט ווי דם האט מען דאך שוין פריער מברר געווען פון תשפכנו כמים אז ס'איז מותר בהנאה, איז איבר מן החי האט די תורה מקיש געווען צו דם צו זאגן אז ס'אויך מותר בהנאה. פרעגט די גמרא ולחזקיה למאי הלכתא איתקש איבר מן החי לדם? פארוואס האט דאס די תורה געדארפט מקיש זיין? חזקיה האלט דאך אז ווען ס'שטייט ולא תאכל הנפש עם הבשר איבר מן החי איז דאך עס נאר אסור באכילה, ס'שטייט נישט לא יאכל, פארוואס האט עס די תורה געדארפט מקיש זיין צו דם, וואס פון דעם איז משמע אז מ'איז עס מתיר בהנאה אזוי ווי דם? אמר לך חזקיה קען דיר ענטפערן, דם הוא דאיתקש לאיבר מן החי, די תורה האט צוזאמגעשטעלט די צוויי הלכות ארויסצולערנען א פארקערטע היקש, דם פון איבר מן החי, אז וואס? מה איבר מן החי אסור, אף דם מן החי אסור, בלוט פון א לעבעדיגע בהמה האט אויכעט א איסור כרת, פון אכילת דם, ואי זה, זה דם הקזה שהנפש יוצאה בו, מען רעדט דא אז מען איז מקיז דם דאס מיינט מען נעמט ארויס דם פון א לעבעדיגע בהמה, וואס דאס הייסט הקזת הדם, אבער אין די הקזת הדם זאגט שוין די גמרא אין כריתות איז דא פארשידענע דרגות, קודם ווען מען הייבט אן צו נעמען קומט עס ארויס שטייף און נאכדעם הייבט עס אן צו שפריצן און דעמאלטס איז עס נאך רויטליך און שפעטער ווערט עס שווארץ. און נאכדעם הייבט אן צו גיין טראפן טראפן און די גמרא איז שוין דארט מברר וועלכע פון די שלבים הייסט דם שהנפש יוצאה בו ווייל ס'גייט דאך ארויס אז די כח פון די בהמה ווען מ'נעמט יעצט ארויס בלוט גייט ארויס פון אים א חלק פון זיין נפש און די גמרא זאגט שוין דארט אין כריתות וועלכעס הייסט דם הנפש ווייל די אמת איז די תורה האט דאך גע'אסר'ט דם כי הדם הוא הנפש און אויף דעם איז דא א איסור כרת איז דער דם הקזה שהנפש יוצאה בו וואס די גמרא אין כריתות זאגט שוין פונקטליך וועלכע שלב דאס איז פון דעם רעדט דא די פסוק אז מ'איז מקיש די איסור פון דם צו איבר מן החי, אז פונקט ווי איבר איז דאך מן החי, איז די זעלבע זאך דם, אפילו ווען ס'קומט מן החי איז עס אויך איסור כרת, און רש י רעדט שוין אויס אז ווען נישט די הקש וואלט איך געקענט מיינען אז וויבאלד די איסור פון דם שטייט דאך וזבחת מבקרך ומצאנך, די תורה זאגט אז מען זאל שעכטן די בהמות און עסן, און דאך זאגט די תורה רק חזק לבלתי אכול הדם, אז מען זאל נישט עסן דעם דם, וואלט איך געקענט מיינען אז דווקא די בלוט וואס קומט ארויס ביים שעכטן, דאס האט די תורה געאסר'ט מיט א כרת, אבער דם וואס מען נעמט ארויס ביי הקזה, אפילו די חלק וואס שהנפש יוצאה בו וועט נישט זיין די כרת פון דם, פאר דעם איז עס די תורה מקיש צו איבר מן החי, אז פונקט ווי איבר מן החי האט א איסור פון איבר מן החי, איז די זעלבע זאך דם מן החי האט אויכעט א איסור פון דם, און מען קען דא צולייגן אז לכאורה פון ווי וועט רבי אבהו וויסן די לימוד, רבי אבהו קען ענטפערן אז מען ווייסט טאקע ביידע, מען וועט ארויס לערנען איינס פונעם אנדערן, מען וועט ארויס לערנען איבר מן החי פון דם, אז פונקט ווי דם איז מותר בהנאה, איבר מן החי איז אויך מותר בהנאה, און די היקש גייט דאך צוריק אויכעט. אז מען וועט ארויסלערנען דם פון אבר מן החי, פונקט ווי אבר מן החי, אזוי אויך דם הקזה וואס דאס איז דם מן החי איז אויך אסור, איז לויט רב אבהו קומט די היקש ארויסלערנען צוויי דינים, און לויט חזקיה איז די גאנצע היקש געקומען נאר וועגן איין דין, ווייל פאר די אנדערע דין אז מען זאל מתיר זיין בהנאה אבר מן החי דארף איך נישט קיין היקש ווייל עס איז סיי ווי מותר בהנאה. יעצט גייט די גמרא פרעגן א קשיא, סיי אויף חזקיה און סיי אויף רב אבהו, פרעגט די גמרא והרי שור הנסקל, א אקס וואס האט געהארגעט א מענטש און מ'האט אים דן געווען ביים בית דין וואס די הלכה איז דאך אז מען דארף אים פארשטיינערן, דרחמנא אמר דער אייבערשטער זאגט ולא יאכל את בשרו, שטייט דאך אין פרשת משפטים סקול יסקל השור מען זאל אים פארשטיינערן מען טאר נישט עסן און לא יאכל איז דאך אפילו חזקיה מודה אז ס'מיינט א איסור הנאה און כל שכן רב אבהו וואס אפילו אן לא יאכל מיינט דאך אויך א איסור הנאה, דתניא מיר האבן געלערנט אין א ברייתא ממשמע שנאמר סקול יסקל השור, איני יודע שהיא נבילה און נבילה אסורה באכילה, ווען מ'האט פארשטיינערט א אקס האט מען דאך עס נישט געשחט'ן, דאס מיינט דאך א נבילה, און אונז ווייס מיר דאך שוין, די תורה האט דאך שוין גע'אסר'ט לא תאכלו כל נבילה, פארוואס דארף די תורה דאס זאגן עקסטער ולא יאכל את בשרו, דו זאגסט סקול יסקל השור, אז מ'האט עס פארשטיינערט אוודאי קען מען עס נישט עסן ס'איז דאך נבילה, און די תורה האט שוין לאנג גע'אסר'ט לא תאכלו כל נבילה, ומה תלמוד לומר לא יאכל זאגט די ברייתא ווייסט פארוואס די תורה האט געדארפט שרייבן לא יאכל, מגיד לך הכתוב שאם שחטו לאחר שנגמר דינו, אסור, אז אפילו אויב די מענטש האט געשחט'ן דעם אקס, נאכדעם וואס בית דין האט עס שוין פאראורטיילט אז מען דארף עס פארשטיינערן, איז דער מענטש געלאפן, ער האט עס געוואלט ראטעווען, און ער האט געמיינט יעצט אז ער וועט עס גיין שעכטן וועט ער עס קענען עסן, איז ער געגאנגען און האט עס געשחט'ן, אויף דעם זאגט די תורה אז לא יאכל מ'טאר עס נאך אלץ נישט עסן. ממילא גייט פשט אזוי, סקול יסקל השור, אוודאי דארף מען עס פארשטיינערן, און אפילו אויב די מענטש האט אריינגעכאפט נאך פארן פארשטיינערן, ער האט עס געשחט'ן, וויבאלד ס'איז שוין געווען נגמר הדין אז די אקס איז געווען חייב סקילה, זאג איך שוין לא יאכל את בשרו אפילו געשאכטענערהייט טאר מען עס נישט עסן. זאגט די ברייתא אין לי אלא באכילה, שטייט דאך לא יאכל ווייס איך נאר אז ער טאר עס נישט עסן בהנאה מנין, וויאזוי ווייס איך אז ער טאר אפילו נישט האבן אנדערע הנאות דערפון אויך נישט? תלמוד לומר פאר דעם שטייט דארט ווייטער ובעל השור נקי. פשוט פשט מיינט בעל השור נקי, מען רעדט דאך דארטן פון א שור תם וואס האט געהארגעט א מענטש, שור תם מיינט אז עס האט נאכנישט געטוהן עס דריי מאל, ס'נאך די ערשטע אדער די צווייטע מאל, זאגט די תורה אז די בעל השור איז נקי, די באלבאס איז נישט חייב קיין מיתה בידי שמים אז ער זאל דארפן געבן כופר נפש אזוי ווי די דין איז ביי שור מועד, אבער אונזער ברייתא לערנט דא אויס פון די ווארט בעל השור נקי אז מען טאר נישט קיין הנאה האבן דערפון אויכעט, מאי משמע ווי איז משמע אין די ווארט בעל השור נקי אז מען טאר נישט הנאה האבן? שמעון בן זומא אומר, דער תנא שמעון בן זומא זאגט, דאס איז די זעלבע ווי מען טרעפט אין שס סתם אזוי בן זומא, למשל עד שדרשה בן זומא, געווענטליך האט מען אים נישט גערופן מיט מיט זיין אייגענעם נאמען נאר מיט זיין טאטנס נאמען און דא זאגט די גמרא אז ער הייסט שמעון בן זומא און וויבאלד ער איז נפטר געווארן יונג און ער איז נאכנישט אנגעקומען לכלל סמיכה פאר דעם האט מען אים נישט גערופן רבי שמעון. כאדם שאומר לחבירו, פונקט ווי א מענטש זאגט פאר זיין חבר, יצא פלוני נקי מנכסיו, ער דערציילט פאר זיין חבר אז דא עפעס א מענטש וואס איז ארויסגעגאנגען, ריין פון זיינע פארמעגנס, דאס מיינט ואין לו בהם הנאה של כלום, ער האט גארנישט מער דערפון, דאס מיינט ער איז געבליבן אן גארנישט און ער איז ריין דערפון, איז די זעלבע זאך ווען ס'שטייט דא בעל השור נקי מיינט די תורה צו זאגן אז די בעל הבית פון די אקס איז ריין פון די אקס אז ער האט נישט דערפון קיין שום הנאה, און לכאורה ווי קען מען ארויסלערנען די דרש, אין פשוט פשט האט מען דאך געשמועסט מיינט דאך נקי אז ער איז נישט חייב קיין מיתה בידי שמים און כופר, נאר ווייל קען זיין ווייל דעמאלטס וואלט די תורה נישט געדארפט שרייבן די ווארט נקי. וואלט געקענט שטיין די בעל השור, א אנדערע לשון אז ער איז פטור, ווייל די תורה האט אויכעט אנגעכאפט נקי פון ריין, ליגט שוין אין דעם א רמז אז ער איז ריין פון הנאה. ביז אהער גייט די ברייתא, איז די גמרא מדייק טעמא דכתב ובעל השור נקי, נאר ווייל ס'שטייט נקי, פון דעם ווייס איך אז מ'טאר נישט הנאה האבן דאי לא יאכל, אבער ווען נישט נקי, כאטשיג ס'שטייט דא לא יאכל, איסור אכילה משמע איסור הנאה לא משמע, זעט מען דאך אז ס'וואלט נאר געווען אסור באכילה נישט בהנאה און דאס איז דאך שוין א קשיא אפילו אויף חזקיה, וואס ער איז דאך אויך מודה אז לא יאכל מיינט יא איסור הנאה. ענטפערט די גמרא לעולם לא יאכל איסור אכילה ואיסור הנאה משמע ס'מיינט יא אז מ'טאר ביידע נישט הנאה האבן אויך נישט, איי פארוואס פעלט נאך אויס בעל השור נקי צו אסר'ן בהנאה און בעל השור נקי להנאת עורו הוא דאתא, די תורה קומט דא זאגן אז מ'טאר נישט הנאה האבן אפילו פון די הויט פון די פעל פון די בהמה, ואיצטריך און מ'דארף האבן דעם לימוד ווייל סלקא דעתך אמינא וואלט געקענט מיינען לא יאכל את בשרו כתיב. די תורה תורה זאגט דאך לא יאכל את בשרו וואס דאס איז די בשרו אין דווקא די פלייש, אמת טאקע אז די פלייש טאר מען נישט עסן און אויך נישט הנאה האבן ווייל לא יאכל מיינט דאך א איסור הנאה אבער דווקא אויף די פלייש עורו לא, אבער די הויט איז נישט אסור בהנאה, קא משמע לן פאר דעם לאזט מען הערן, ובעל השור נקי אז ער איז פריי און ער האט נישט קיין שום הנאה פון די בהמה אפילו פון די פעל. און דאס האט די ברייתא געמיינט צו זאגן אין לי אלא באכילה, די ברייתא האט נישט גערעדט פון די פלייש, אין לי אלא באכילה מיינט, איך ווייס טאקע אז לא יאכל מיינט אז מען טאר נישט אויפעסן די פלייש און אין דעם איז טאקע נכלל איסור הנאה אויכעט, אבער בהנאה מנין מיינט וויאזוי ווייס איך אז פון די זייטיגע זאכן וואס ליגט נישט אין די איסור אכילה, די הויט פון די בהמה וויאזוי ווייס איך אז פון דעם טאר מען נישט הנאה האבן, תלמוד לומר ובעל השור נקי. פרעגט די גמרא ולהנך תנאי און די תנאים וואס אין מסכת בבא קמא דף מ"א דמפקי ליה להאי קרא לדרשה אחרינא זיי נוצן די ובעל השור נקי פאר א אנדערע דרשה, לחצי כופר, אז א שור תם וואס האט געהארגעט א מענטש איז די באלבאס פטור, אז ער זאל נישט דארפן צאלן אפילו האלב פון די כופר, ביי א שור מועד איז דאך דא א דין אז די בעל הבית פון די אקס דארף צאלן כופר נפש, און דאס זאגט דא די תורה אז מען רעדט דאך דא פון בעל השור נקי און דארט רעדט מען פון א תם אז די בעל הבית איז אינגאנצן פריי צו באצאלן אפילו האלב פון די כופר, איך זאג נישט אז פונקט ווי א תם וואס האט געשעדיגט צאלט האלב נזק זאל ער אויך דא באצאלן ווען ער האט געהארגעט א מענטש האלב פון די כופר, ניין, דאס זאגט די תורה בעל השור נקי, און אזוי אויך איז דא א שיטה ולדמי ולדות. אויף דעם זאגט די תורה בעל השור נקי אז טאמער די אקס האט געשטויסן א טראגעדיגע פרוי און זי האט מפיל געווען די קינדער דארף ער נישט באצאלן די געלט וויפיל ער האט שאדן געמאכט ווייל ווען א מענטש שלאגט א פרוי און זי האט מפיל געווען דארף ער דאך יא באצאלן די דמי הוולד פאר איר מאן און דעם זאגט דא די תורה אז ווען די אקס פון א מענטש שטויסט א טראגעדיגע פרוי און זי האט מפיל געווען בעל השור נקי דארף ער נישט צאלן די דמי וולדות. און יענע תנאים האבן דאך שוין דאס גע'דרש'נט פון די ווארט נקי, און ממילא הנאת עורו מנא להו, פון ווי וועלן זיי וויסן אז מען טאר נישט הנאה האבן פון די הויט פון די בהמה? און ס'קען זיין אז די תנאים האבן נישט געהאלטן די חילוק אז ווייל ס'שטייט נקי זאל מען אויך דרש'נען אז ס'איז נקי מנכסיו, ניין, ס'האט די תורה געשריבן נקי אז ער איז ריין אז ער דארף נישט באצאלן, איז פון ווי וועלן זיי וויסן אז מען טאר נישט הנאה האבן פונעם הויט? נפקא להו מאת בשרו, את הטפל לבשרו, ס'וואלט געקענט שטיין ולא יאכל בשרו, וואס דארף שטיין את בשרו? אז מ'טאר נישט אפילו הנאה האבן פון די את בשרו פון די זאך וואס איז א טפל לבשרו וואס מיינט די אור וואס איז צוגעטשעפעט צו די פלייש פון די בהמה, ואידך און די פריערדיגע תנא פון די ברייתא וואס האט עס ארויסגעלערנט פון בעל השור נקי אז ער איז נקי מנכסיו אז מ'טאר נישט הנאה האבן פון די אור איז וואס וועט ער טון מיט די את? את לא דריש. ער דרשנ'ט נישט די את אלס א איבריגע ווארט אין די גאנצע תורה ווען ס'שטייט א ווארט את הייסט עס ביי אים נישט קיין יתור און מ'קען גארנישט דרש'ענען דערפון, כדתניא אזוי ווי מיר האבן געלערנט אין א ברייתא שמעון העמסוני, ואמרי לה נחמיה העמסוני, אדער שמעון אדער נחמיה וואס קומט פון די שטאט עמסון, היה דורש כל אתים שבתורה, ווי ער האט געטראפן א איבריגע ווארט את האט ער גע'דרש'נט עפעס א דרשה דערפון אז ס'קומט עפעס מרבה זיין, כיוון שהגיע לאת השם אלקיך תירא, אזוי ווי ער איז אנגעקומען צו דער פסוק את השם אלקיך תירא, האט ער געטראכט איז דען שייך עפעס מרבה צו זיין כביכול אז מ'זאל מורא האבן פון נאך איינעם חוץ פון די באשעפער? פירש האט ער זיך אפגעשיידט פון די דרשות ווייל דא האט ער איינגעזעהן אז די ווארט את הייסט נישט קיין יתור וואס מען קען עפעס דרש'נען ווייל פונקט ווי דא איז דאך נישט שייך עפעס צו דרש'נען אויב אזוי מוז מען זאגן אז אלע את'ן אין די תורה הייסט נישט קיין ריבוי און ער האט צוריקגעצויגן פון אלע זיינע דרשות אמרו לו תלמידיו רבי כל אתים שדרשת מה תהא עליהן די אלע את'ן וואס דו האסט גע'דרש'נט גייט יעצט לאיבוד, אמר להם כשם שקיבלתי שכר על הדרישה, פונקט ווי איך האב דאך באקומען שכר ווען איך האב עס גע'דרש'נט אפילו עס איז נישט על פי האמת אבער איך האב דאך געלערנט תורה און איך האב באקומען שכר דערפאר כך אני מקבל שכר על הפרישה, פאר דעם אליין וועל איך אויך באקומען יעצט שכר פארן צוריקציען פארן זיך אפשיידן פון די אלע דרשות, טאקע פארן אמת'דיגקייט פון די זאך אז איך וויל נישט זיין קיין מגלה פנים בתורה שלא כהלכה. עד שבא רבי עקיבא, ביז ס'איז אנגעקומען דער תנא רבי עקיבא און ער האט געקריגט. ודרש את ה' אלקיך תירא לרבות תלמידי חכמים, קומט טאקע מרבה זיין אז מען דארף אויך מורא האבן און דרך ארץ האבן פאר תלמידי חכמים אזוי ווי עס שטייט מורא רבך כמורא שמים, און ער האט געהאלטן אז דאס איז נישט קיין פחיתות הכבוד פארן אייבערשטן, פונקט פארקערט די גאנצע מורא רבך איז דאס אליין איז א מורא שמים, די מער וואס מען האט. דרך ארץ פאר א רעבין איז פשט אז מען האט דרך ארץ פאר די תורה און פארן באשעפער. זעט מען דאך א מחלוקה אז שמעון העמסוני אדער רבי נחמיה האלט אז מען דרשנ'ט נישט את, איז די זעלבע זאך שמעון בן זומא האט אויך נישט געדרשנ'ט קיין את, און ער האט עס טאקע ארויס געלערנט פון בעל השור נקי ווייל ער האלט אז את הייסט נישט איבריג, און די תנאים פון בבא קמא מ"א. וואס זיי דרש'נען בעל השור נקי אז מען איז פטור פון חצי כופר און דמי ולדות און זיי וועלן יא דרש'נען פון את את הטפל לבשרו זיי וועלן האלטן ווי רבי עקיבא. יעצט גייט גמרא פרעגן נאך א קשיא אויף חזקיה און רבי אבהו צוזאמען. והרי ערלה, א בוים וואס איז נאך אין די ערשטע דריי יאר נאכדעם וואס מען האט עס אנגעפלאנצן, דרחמנא אמר וואס דער אייבערשטער זאגט דאך אין פרשת קדושים ערלים לא יאכל אז די ערשטע דריי יאר איז עס פארשטאפט און ס'טאר נישט געגעסן ווערן, וואס דאס מיינט דאך זיכער א איסור הנאה אפילו לויט חזקיה און כל שכן לויט רבי אבהו. ותניא מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, ערלים לא יאכל, אין לי אלא איסור אכילה, ווייס איך נאר אז מען טאר נישט עסן קיין ערלה, מנין שלא יהנה ממנו, אז מען טאר אויך נישט הנאה האבן דערפון שלא יצבע בו, אז מען טאר נישט פארבן דערמיט ווי רש"י זאגט אז די שאלעכץ פון אגוזים מיט דעם קען מען פארבן, און כאטשיג א שאלעכץ קען מען נישט עסן וואס געווענטליך גייט דאך נישט אן קיין איסור ערלה, נאר אויף א פירא וואס מען עסט, אבער ביי ערלה איז דאך דא א דין אז די שומר לפירא איז אויכעט אסור אזוי ווי די פירא אליין, און וויבאלד די. שאלעכץ פון די אגוזים איז א שומר לפירא איז עס אסור באיסור ערלה וויאזוי ווייס איך אז מ'טאר נישט הנאה האבן דערפון און פארבן, און אזוי אויך ולא ידליק בו את הנר אז מ'טאר נישט אנצינדן מיט אויל פון ערלה א לעכט וואס דאס איז נאר א הנאה און מ'עסט עס נישט, תלמוד לומר וערלתם ערלתו ערלים לא יאכל, שטייט דאך דא דריי מאל די ווארט ערלה וערלתם ערלתו און נאכדעם שטייט ערלים לא יאכל, און פון די אלע לשונות לערנט מען ארויס אז נישט נאר מ'טאר עס נישט עסן נאר מ'טאר נישט הנאה האבן די אלע פארשידענע מיני הנאות. און די ראשונים רעדן שוין אויס פארוואס דארף מען באזונדערע פסוקים אויף מיני הנאות, באזונדער אויף פארבן אדער אויף צינדן לעכט, על כל פנים פירט אויס די ברייתא לרבות את כולם, פון די אלע לשונות איז מען מרבה אלע מיני הנאות, ביז אהער גייט די ברייתא, איז די גמרא מדייק טעמא דכתב רחמנא וערלתם ערלתו ערלים אז ס'שטייט די אלע לשונות, הא לאו הכי הוה אמינא, איסור אכילה משמע, איסור הנאה לא משמע, כאטשיג דא שטייט דאך לא יאכל, וואלט איך נאר געזאגט אז מ'טאר עס נישט עסן אבער הנאה האבן מעג מען יא, איז דאך א קשיא אפילו אויף חזקיה און כל שכן אויף רבי אבהו, ענטפערט די גמרא לעולם לא יאכל משמע בין איסור אכילה בין איסור הנאה, ושאני התם דארט ביי ערלה איז אנדערש פארוואס מען דארף האבן א לימוד אז מען טאר נישט הנאה האבן, דכתיב אז עס שטייט דאך דארט אין לכם, שטייט דאך דארט שלש שנים יהיה לכם ערלים, איז אויב אזוי ואיצטריך יעצט דארף איך שוין האבן די אלע פסוקים וערלתם ערלתו ערלים צו אסר'ן בהנאה ווייל סלקא דעתך אמינא וואלט געקענט מיינען הואיל וכתיב לכם שלכם יהיה, איז די תורה מרמז. אז די ערלה באלאנגט יא פאר ענק אז מען מעג כאטשיג הנאה האבן דערפון, קא משמע לן דערפאר לאזט הערן די אלע לשונות אז מען טאר נישט הנאה האבן. פרעגט די גמרא ואלא השתא דכתיבי הנך קראי לכם למה לי אויב ס'שטייט שוין די אלע פסוקים אז למעשה טאר מען נישט הנאה האבן דערפון, פארוואס טאקע האט די תורה געשריבן לכם, אין אנדערע ווערטער די גמרא מיינט צו פרעגן אז ס'וואלט געדארפט שטיין נישט די ווארט לכם און נישט די אלע לשונות, און אז ס'שטייט סתם אזוי לא יאכל ווייס איך דאך שוין אז מען טאר נישט הנאה האבן, ענטפערט די גמרא לכדתניא צו דעם אזוי ווי מיר האבן געלערנט אין א ברייתא לכם לרבות את הנטוע און דא גיימיר אריבער צו דף. כ"ג, לרבים, לכם מיינט אז אפילו ווען מ'האט אנגעפלאנצן די בוים אינמיטן וועג אז דאס איז אנגעפלאנצן פארן גאנצן ציבור אז ווער ס'גייט אריבער זאל דארט קענען עסן פירות, איז כאטשיג ס'באלאנגט נישט פאר קיינעם, און מ'וועט באלד זען א סברא פארוואס איך וואלט געקענט מיינען אז ס'איז נישט אסור בערלה, דאס וויל די תורה זאגן לכם אז אפילו ווען מ'פלאנצט עס אן פאר ענק פארן ציבור איז אויך דא א איסור פון ערלה. ר' יהודה אומר דער תנא ר' יהודה קריגט און ער זאגט פונקט פארקערט, להוציא את הנטוע לרבים, פון לכם לערן איך גאר ארויס, אז טאמער מען האט עס אנגעפלאנצט פאר א רבים איז נישט שייך דערויף קיין איסור פון ערלה, און מען מעג יא עסן די פירות אפילו די ערשטע דריי יאר, ביז אהער גייט די ברייתא און די גמרא יעצט מפרש מאי טעמא דתנא קמא, פארוואס האלט די תנא קמא אז לכם אסר'ט גאר פארן רבים, דכתיב אז שטייט ונטעתם, אין פרשת קדושים שטייט וכי תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל, עטס וועט אנפלאנצן, ליחיד משמע לרבים לא משמע. פשטות איז די משמעות אז מען רעדט דא ווען א מענטש א פריוואטע מענטש פלאנצט אן פאר זיך, ווייל געווענטליך פלאנצט מען נישט אן פאר קיין רבים, נארמאל פלאנצט אן יעדער מענטש פאר זיך, און אפילו ס'שטייט ונטעתם בלשון רבים, און די תורה רעדט אלעמאל בלשון רבים זייער אסאך מאל ולקחתם, ס'מיינט אז יעדע איד זאל אזוי טון, מען רעדט צו כלל ישראל אבער באזונדער צו יעדן יחיד, און די תנא קמא האט געהאלטן פארקערט אז מען רעדט נאר פון א יחיד ווייל בפשטות ווען מען פלאנצט אן פלאנצט מען נאר פאר א יחיד, וואלט אויסגעקומען בפשטות. אז ווען נישט די לכם וואלט איך געזאגט אז ביי א רבים מעג מען עסן ערלה כתב רחמנא לכם להביא את הנטוע לרבים פאר דעם שטייט נאך ביי ערלים יהיה לכם אז אפילו לכם ווען ס'איז אנגעפלאנצן פאר א רבים איז עס אויכעט ערלה. ורבי יהודה די תנא רבי יהודה ונטעתם משמע בין לרבים בין ליחיד ווען ס'שטייט די ווארט ונטעתם עטס וועט אנפלאנצן קען עס מיינען סיי א נטיעה של רבים און סיי א נטיעה של יחיד אלעס איז נכלל אין דעם און אפילו ווען ס'וואלט נישט געשטאנען די ווארט לכם וואלט איך שוין אויך גע'אסר'ט אפילו א נטיעה של רבים אלס ערלה, שטייט ווייטער ולכם איז ווייטער בין יחיד בין רבים משמע כאילו ווי די תורה זאגט נאכאמאל אז אפילו א בוים פון א רבים איז אויך דא די איסור פון ערלה אויב אזוי הוי ריבוי אחר ריבוי האט דאך די תורה צוויי מאל מסביר געווען אז אפילו א בוים פון א רבים איז דא דערויף א איסור פון ערלה און די כלל איז אז ואין ריבוי אחר ריבוי אלא למעט ס'איז דא צוויי ריבויים איינס נאכן אנדערן אויף די זעלבע זאך איז פונקט פארקערט קומט גאר אויס א מיעוט אז א אילן הנטוע לרבים איז נישט אסור בערלה, על כל פנים די גמרא האט דאך פריער געפרעגט פארוואס דארף שטיין לכם, די תירוץ אויף דעם איז אז לויט די חכמים צו אסר'ן א אילן הנטוע לרבים און לויט רבי יהודה פונקט פארקערט וועט אויסקומען די ריבוי אחר ריבוי איז ממעט צו זיין אז ס'איז נישט אסור בערלה. יעצט פרעגט די גמרא נאך א קשיא אויף ר' אבהו והרי תרומה דרחמנא אמר וכל זר לא יאכל קודש, דאס איז אין פרשת אמור אז ס'שטייט איינער וואס איז נישט קיין כהן ער איז א זר טאר ער נישט עסן קיין תרומה, איז לויט ר' אבהו מיינט דאך לא יאכל אז ס'איז אויך אסור בהנאה, ותנן האבן מיר געלערנט אין א משנה אין עירובין כ"ו דארט רעדט מען ווען א מענטש וויל קענען גיין חוץ לתחום שבת מער ווי אלפיים אמה, קען ער מאכן א עירובי תחומין און ער לייגט אראפ פון פאר שבת מזון ב' סעודות ערגעץ וואו אין זיין תחום שבת ביז די סוף פון אלפיים אמה, און וויבאלד ער האט אראפגעלייגט די סעודות דארט קען מען רעכענען אז די מענטש האט כאילו ווי דארטן מקבל שביתה געווען און ער קען פון דארטן ציילן. צוויי טויזנט אמות און גיין ווייטער, זאגט די משנה אז מערבין לנזיר ביין, כאטשיג ער איז א נזיר און ער טאר נישט טרינקען קיין וויין, מעג מען פאר אים לייגן עירובי תחומין מיט וויין, און כאטשיג די עירוב דארף זיין ראוי לאכילה, דאס איז די גאנצע געדאנק פון די עירוב, וויבאלד אבער די נזיר ווען ער וויל דווקא קען ער מאכן אז ס'זאל ווערן ראוי, ער קען זיך שואל זיין אויף זיין נזירות, אויף די גאנצע נדר פון די נזירות, און ער וועט מעגן טרינקען וויין, און וויבאלד ער האט א מעגליכקייט אז ער קען עס ווען טרינקען איז שוין א כשר עירוב. און אזוי אויך לישראל בתרומה, מען מעג מאכן פאר א ישראל א עירוב מיט תרומה, כאטשיג ער טאר דאך נישט עסן קיין תרומה, קען ער אבער מאכן ער זאל עס מעגן עסן ווייל ער קען גיין שואל זיין על התרומה, ער גייט אזוי ווי מתיר נדר זיין אז ס'איז געווען א תרומה בטעות און דעמאלטס ווערט עס צוריק טבל, און ער נעמט אראפ פון דעם אליין א טראפקעלע תרומה פון דעם, און די איבריגע ווערט מותר באכילה, און וויבאלד ער קען עס מאכן ראוי לאכילה איז ער שוין אפילו יעצט אז ס'איז תרומה, איז עס דאך א כשר'ע עירוב. זעט מען דאך פון דעם אז א ישראל מעג מאכן א עירוב פון תרומה, און דאס איז דאך א הנאה פאר אים אז יעצט קען ער גיין חוץ לתחום שבת, זעט מען דאך אז א ישראל מעג הנאה האבן פון תרומה כאטשיג ס'שטייט לא יאכל איז גאנץ גוט לויט חזקיה טאקע זייער גוט, עסן טאר ער טאקע נישט אבער הנאה האבן יא, אבער לויט רבי אבהו איז דאך א קשיא, אמר רב פפא שאני התם דארט איז אנדערש דאמר קרא וואס שטייט אין פסוק אין פרשת קרח,

נאר מען רעדט דא נאכדעם וואס מען האט אראפגעגעבן מעשר פאר די לוי, איז דא א מצוה אז די לוי זאל אראפנעמען תרומת מעשר און ער געבט עס פארן כהן, און יענץ האט אויכעט א געהעריגע דין אזוי ווי תרומה, איז אויף יענע תרומה שטייט תרומתכם, אז מען מעג הנאה האבן דערפון, און רש י זאגט שוין אז די געהעריגע תרומה וואס דער ישראל נעמט אראפ גאנץ אנפאנג וואס דאס הייסט תרומה גדולה, האט די תורה אויך מקיש געווען אינעם זעלבן פסוק צו תרומת מעשר, וואס עס שטייט דארטן ונחשב לכם תרומתכם כדגן מן הגורן. דגן מן הגורן מיינט דאך דארטן די תרומה גדולה וואס די ישראל נעמט אראפ, על כל פנים האט דאך די תורה מתיר געווען א ספעציעלע לימוד אז מען מעג הנאה האבן דערפון, פרעגט די גמרא ואידחן דער אנדערער דאס מיינט חזקיה וואס ער האלט דאך אז מען מעג סיי ווי הנאה האבן פון תרומה ווייל ס'שטייט נאר לא יאכל, שטייט נישט לא יאכל, פארוואס דארף שטיין תרומתכם? ענטפערט די גמרא תרומתכם דכל ישראל קאמר די תורה מיינט נישט דא עפעס מרבה צו זיין, ס'איז די סדר פונעם פסוק צו רעדן בלשון רבים. אזוי ווי אונז האבן פריער געזאגט אינעם טאפ ענד, ס'איז נישט עפעס א ריבוי, און רש י זאגט שוין דכל ישראל מיינט נישט דא פון גאנץ כלל ישראל ווייל מ'רעדט דאך דא צו די לוויים אז תרומתכם די תרומה וואס ווערט דארט אראפגענומען, און דאס מיינט אז דכל ישראל מיינט ווייל ער רעדט דא צו אלע לוויים רעדט ער בלשון רבים אבער נישט ווייל מ'לערנט עפעס ארויס פון דעם. אוי רייצא!